קאסעט נומער פֿיר, המשך פון קאסעט נומער דרײַ, זאוול רימער פון מנחם באריישא, געלייענט צבי סערלין. אן אומעטיגער פרילינג האט געשפרייזט איבערן לאנד, אין שווארצע לוזשעס וואסער זיך צעגאסן איבער וועגן, און ס'האט די זון אן פרייד איר ווארעמקייט געשיקט. א ייִאושדיקע פֿוילע אָפּגעלאָזנקייט האָט זיך צעשפּרייט אויף דאָרף און שטעטל. ס'האָט דער פּויער נישט געוווּסט, צי זאָל ער מיט דער לעצטער קלאַטשע נעמען אַקערן דאָס פֿעלד, דער טייוול ווייס, ווער ס'וועט דעם שניט פֿון דעם אַראָפּנעמען. און פֿויל געטרייסט זיך מיטן ביסל תּבֿואה, וואָס ער האָט באַהאַלטן אויף אַ הונגער-טאָג. ביים איד אין שטעטל איז די פרנסה אויסגעגאנגען, ס'האט דאס דארף באגראבן צוריק אין ערד וואס איז פון ערד געקומען, ביים זעלנער איז אוועק די צייט פון וואוילטאג, און אליין אין שטעטל צווישן זיך האט מען געשראקן זיך א ריר צו טאן און דורכגעקומען מיט א שיבוש. אז די זון האט זיך געשטעלט און וועגן האבן אפגעלאזט, האט מען גענומען וואנדערן. דער פרעמדער זעלנער האט געבענקט און זיך נישט אומגעקוקט ווי, וואו, ווער עס גייט און פארט. האט מען דערציילט אז קלייבן זיך צוריק ישובים אין פארלאזטע שטעט, אז מענטשן ציען זיך צו היימען, און ס'האט אנגעהויבן אליין אהיים זיך בענקען. אמת, אלץ האט אפגעברענט, נאר ווי געשיקט זיך זאל קיין הויז נישט בלייבן ערגעץ, און ווער קען וויסן וועמענס הויז,

מיט גאט זיין הילף מען קען זיך שוין צו עפעס צושלאגן. דערצו וועט אויך א סוף נעמען אמאל צום אומגליק מיטן זון, אוועק פון דאנען און זאלן עס די אויגן מער נישט אנקוקן, א סוף. בארעכנט זיך און דורכגעשמועסט מיט דער מאמען, אבער זי האט אינדערשטיל געטראכט, זי וועט דעם זון נישט לאזן דא.

און יענע חיה-ריווע הייסט עס, ווייסט די מאמע נעבעך אז ס'איז א גרויסע זינד, ווען נישט דער זון אירער וואלט יענע נישט דערגאנגען צו אזוינס, אן עלנטע יתומה, און זי, א מומע, זאל איר גאט נישט שטראפן, אבער אייגן לייב, וואס קאן זי טאן? און ווייניג איז זי שוין געשטראפט מיט אים אליין, אזעלכן נישט צו גאט און נישט צו לייט,

עס איז געווען א שווערע קרענק. נאר איצטער נעמט ער ביסלעכווייז צוריק קומען צו זיך און וועט זיך אויסהיילן. דערווייל טוט יעדער אבר וויי און ס'וויגט זיך נאך אין הארץ דאס נאגעניש און פיינליכקייט פון אפגעקומענעם א שטראף אזא געווען. ער האט געדארפט זיך אויסטונקען אין דעם, דאס איבערקרענקען און דערנאך באפרייען זיך. געדארפט אזוי. נאָר איצטער איז שוין גוט, פון ווייטן קערט זיך אום דאָס אַלט-געוועזענע. עס נעמט זיך בענקען, און ס'איז אַרום בענקעניש. ס'איז גוט. און איז עס נישט אַ חסד דאָס אַליין, וואָס ער איז פריי, און זי האָט נישט קיין קינד געהאַט? נישט זי. מען האָט זיך דאָרט דערבאַרעמט איבער אים און אויסגעהיט. יסורים יא. אין מאטערניש און עקל אויסצוטונקען, יא. נאר דאס? א קינד פון איר? דאס ניין. דא איז געווארן א רחמנות. מען דארף אים נישט אינגאנצן אומברענגען דעם זאוול. ער דארף נאך לעבן. זיצט די מאמע מיטן שווארצן פענעץ ברויט און קוקט מיט אומעטיגע אויגן.

און דאס וואס מענטשן ווייכן אויס איר טריט אין גאס דאס ארט אים אויך נישט, ס'איז אלץ איינס אן עקל, איז וואס דער חילוק צי מיט איינעם צי מיט אלעמען, פארקערט אים וויל זיך דווקא אננעמען פאר איר ווייל אלע זיינען זיי אזוי, און וואס אים קרענקט איז אט די שטומע צונג זיינע, ווייל ווען נישט דאס וואלט ער אזויפיל גוטע גוטסקייט איר געהאט צו זאגן, און זאל זי אים נישט נאכקוקן מיט האס אזוי, צו וואס? אז מען דארף עס נישט. און דא די יונגע זון גייט אויף אין ווארעמקייט, ס'איז ווייך די ערד אונטער די טריט, און אויפן פנים בלאזן מילדע ווינטלעך, מילד און גוט. וואס דרייען זיך די מענטשן אום אזוי פארמרה-שחורהט? און אז עס פעלט דאס שטיקל ברויט אפילו,

שטעל עס דאָרט אַװעק. אַװעקגעגאַנגען איציק, אַזאַ הױך, יונג בחורל, אַ בחור שױן, קאָן זײַן, בײַ נאַכט אַלײן אין שלאָפֿבאַנק, ליגט ער שױן אױך און ס'בענקט זיך אים, און ער װעט באַלד, װי יענער משה, נעמען שלעפּן זיך מיט מײדן, קומען שפּעט, און ס'װעט די מאַמע דאַרפֿן אױסטאָן אים אַ שיכּורן און לײגן שלאָפֿן אָט דעם איציק דאָ. איצט גייט ער נאר אזוי אום ווייסט נישט וואס וועט זיין. נאר זאוול ווייס. אהמ הא. און משה דארט, אוועק איבערן ים און גארנישט, פארשוואונדן ווי א וואלקנדל און מיטן קאפ אפילו נישט צו כאפן ווי ווייט עס איז געווען און איז נישטא. אזוי ווי א פארלאנג פאר וועלכן מ'האט קיין ווערטער נישט, וואס אטא קומט עס און אט איז עס אוועק און שוין, נישט אנצוכאפן מער. גייט זאוול אום און חלומ'ט, שכנים גרייטן זיך צום פסח, און זי אפילו, חיה ריבה טראגט עפעס פון גאס כסדר און פארעט זיך אין שטוב, צו בדיקת חמץ, קומט די מאמע מיט רויטע אויגן, און נישט קוקנדיג דער שנור אין פנים, פארלייגט זי א בקשה פארן זון, ער מוז ביי איר ביים סדר זיין. ביים סדר? וואו? ביים טאטן? ער? ער וועט נישט גיין! צעוויינט זי זיך די מאמע, ווייניג נאך איז איר געווען ביים טאטן דאס צו פועל'ן, איז ער נאך דא א צוגאב.

קומען. און ווען עס עפנט זיך א גרוב וואלט ער אריינגעשפרונגען. זאל זי שוין אוועק פון דאנען. און אז די מאמע מיטן טיכל אויפן קאפ איז שוין ביים טיר, דערפילט זי חיה ריבה'ס בליק און פאטערט אפ אויף גיך, קאנסט אויכעט קומען חיה ריבה. און זי לויפט ארויס. אויף מארגן שלעפט. ער זיך ארום א גאנצן טאג, און אז ער קומט פארנאכט איז אויפגערוימט אין קאמער, דאס קינד איז אויסגעצוואגן, ס'שמעקט מיט יום טוב, און זי אליין איז אזוי אויסגעפוצט און שיינט. ער קוקט און ס'ווילט זיך זאגן עפעס, קומט זי אים אנטקעגן. דו ווילסט זיך נישט ארומוואשן? און טראגט אריין א שיסל הייסע וואסער מיט א האנטעך, לייגט אוועק א העמד. ער וואשט זיך, טוט זיך איבער, און ס'איז שלעכט. ווי גייט מען צו דער מאמען ערשט? דאך אנגעטון זיך און גרייט צו גיין.

און אים נישט לאזנדיג אפילו עפענען דאס מויל באווארפט זי אים מיט רייד, א סדר האט זיך דיר פארגלוסט, א וויסטער סדר אויף דיין קאפ, ווי וויסט און פינסטער מיין לעבן איז געווארן צוליב דיר, נו, גיי! און זאוול הערט אזויפיל טרערן אין איר קול, אזויפיל וויי, א א מינוט פארפליסט עס איר די אויגן. לאָזט זי אָפּ די הענט פֿון טיר און פֿאַלט אַנידער מיטן קאָפּ אין סאָפֿקע אין אַזאַ יללה, ווי פֿון אַ מאַמען אויף אַ טויטן קינד. באַלד פֿלעכט זיך דאָס געקלאָג מיט וויינדיקע רייד, זאָל דיר דאָס האַרץ אַזוי צעריסן ווערן, ווי דו האָסט מײַנע יונגע טעג צעריסן! זאָלן דײַנע בײנער אַזױ זיך װאַלגערן אין אַלע רינשטאָקן און פֿױלן, װי איך האָב זיך געװאַלגערט, אַז מען זאָל פֿון דיר קײן סימן נישט דערקענען, װי איך דערקען זיך נישט, װי איך אַלײן דערקען זיך נישט, אַז װעי און װינד איז מיר. עס לאָזט זיך אױס מיט אַזאַ אױסגעצױגענעם און שטילן קלאָג, און לעבן איר, די הענטלעך אין איר קלייד, צעוויינט זיך אויך דאָס קינד. בייגט זאַוולט זיך צו אירי ציטערדיקע אַקסל, רירט זי אָן און רעדט, איך וועל נישט גיין אין ערגעץ, נו, וועל איך נישט גיין. גיי, ברעך דיר האַלדז־און־נאַקן, קיינער דאַרף דיך נישט. האָסט שוין געמאַכט פון מיר אַ תכלית, מעגסט שוין גיין. ער זעצט זיך אױף דער סאָפֿקע נעבן איר און גלעט איר קאָפּ און בעט זיך, זאָג, װאָס זאָל איך טאָן פֿאַר דיר? נו, זאָג! אָט װילסטו, װעל איך גראָבן ערד, כ'װעל האַקן האָלץ, נו, װאָס ס'איז, איך װעל שױן קריגן און פֿאַרדינען, נאָר זאָג מיר, װעל איך אַלצדינג טאָן. איך דאַרף דײַן געלט נישט, איך דאַרף עס נישט.

פארוואס האסטו געמאכט פון מיר אזוינס איך זאל די גאס נישט קענען דורכגיין, זאג, וואס הארט עס דיר? זיי רעדן, זאלן זיי, און דו? דיך הארט עס גארנישט? דיך הארט נישט וואס דיין ווייב? מען דארף נישט וועגן דעם, דערמאן נישט מער און שוין. וואס מיינסטו שוין? נו, גארנישט, ווילסט עס נישט, וועסטו דאס מער נישט טון. און דו וועסט זיין אזוי, א מאן פון אזא ווייב, עס מאכט נישט אויס, מען דארף נישט מער דערמאנען. זי קוקט אים אן צעמישט. דו מיינסט עס מיט אן אמת? אוודאי חיה ריווע, ווי דען אנדערש? גלייבט זי אלץ נישט און שעפטשעט פארשנדיק, און לעבן אויך מיט מיר? דער ענטפער קומט נישט באלד, איר הארץ קלאפט הויך. נאר אט־א זוכט ער אויף איר האנט, צום ערשטן מאל וואס ער נעמט אן איר האנט אזוי, און רעדט פאמעליך. אט זעסטו חיה ריווע, מיינסט איך האב דיך פיינט? נישט אמת? כ'האב דיר אלעמאל געוואלט דאס זאגן, דו דארפסט נישט זיין אין כעס אויף מיר, פארקערט, איך וויל אז דיר זאל גוט זיין, בין איך גרייט פאר דיר גיין ארבעטן, פארדינען, אלץ, דו הערסט? און מיינסט איך בין אין כעס אויף דיר דערפאר? דו ווייסט, נישט אמת, כ'וועל אלעמאל זיין גוט צו דיר. נאר דאס מען דארף עס נישט, מען דארף נישט, לאז מיך אפ. ער האט אים אפגעהאקט און שטיל, פארוואס? נו זאג מיר ווייניגסטנס פארוואס? איך ווייס נישט חיה-ריווע, ווי דו זעסט מיך לעבן, כ'ווייס נישט. איצט וויינט זי שטיל אין זיך. איך וואלט דאך באלד א קינד געהאט און וואלט געווען א ווייב מיט אלע גלייך. ס'נעמט יעדער איינער די כפרה אין פאר מיר, און נאר ביי דיר בין איך פארמיאוס'ט, נאר ביי דיר. זיין פנים קרימט זיך אויס און ער נעמט זיך בעטן, נו, בין איך שולדיג, בין איך. אבער אז איך קען עס נישט, ס'איז מיר נישט גוט אזוי, וואס זאל איך טון מיט דיר? װעל איך דאָך װידער גײן. ער ענטפֿערט גאָרנישט מער, נאָר װידער זוכט ער אױף איר האַנט און גלעט זי, גלעט מיט אַזאַ טרײסט און װײטאָג, װי אַ לעבעדיקן נפֿש. און אומגעריכט פֿאַר זיך אַלײן דעם קאָפּ אַראָפּגעבױגן, די האַנט געטראָגן צו די ליפּן. און ער קושט זי, קושט זי מיט צוגעמאַכטע אױגן און אַן אָטעם װי פֿון טרערן. דאן לאזט ער נידעריקער דעם קאפ, האלט צו איר האנט מיט ביידע זיינע, און עס דאכט זיך חיה-ריווען, זאוול וויינט. א קוואל פון נייע טרערן רייסט זיך אויף אין איר. אז איך פארשטיי דיך נישט, איך קען דיך נישט פארשטיין. דעם אָוונט וואָס נאָך פּסח איז אַריין די מאַמע און האָט געפונען זאַוולען אָנגעשפּאַרט איבער אַ בוך און חיה-ריווען דרייענדיג זיך שטיל איבער דער שטוב, האָט זי זיך צוגעזעצט ווי קיינמאָל גאָרנישט און געשוויגן, ביז חיה-ריווע האָט זי אָנגעקוקט און זיך געכאַפּט, איר ווילט דאָך עפּעס רעדן, מומע? גוט, וועל איך אַוועקגיין. די מאַמע האָט פאַרשעמט געמורמלט, קאָנסט דאָ בלײַבן. פֿון דעסטװעגן, װען יענע איז אַרױס, האָט זי זיך צוגערוקט און שטיל געפֿרעגט בײַם זון, שױן שלום צװישן אײַך? ס'איז גאָרנישט, האָט ער אָפּגעענטפֿערט און זיך גלײַך געכאַפּט, װי ער װאָלט סודות אױסגעגעבן מיטן װאָרט. זי האָט פֿאַרשטאַנען און געזאָגט. דו הערסט מיין זון, אז גאט וועט העלפן וועלן מיר נאך שבת שוין אוועק פארן. וואוהין? צוריק אהיים. וואס מיינסטו מאמע? דאס מויל האט זיך צעעפנט און פון זיינע אויגן האט שיער א שרעק ארויס געקוקט. וואס הייסט אהיים? אבי איך האב געמיינט דו ווייסט שוין האט זי זיך געכאפט. פארשטייסטו? מענטשן פארן און מען זאגט א האלבע שטאט איז שוין פאראנען. האט דער טאטע זיך בארעכנט, זעט עס אויס מיר וועלן אויך נאך שבת פארן. נו, און איך? דער אויסרוף האט געקלונגען אזוי קינדיש אז די מאמע האט שיער זיך נישט צעשמייכלט. בין איך דאך געקומען דא פארשטייסט, דער טאטע וויל נישט, ס'הייסט, צוזאמען פארן. פון דעם איז גאר קיין רייד נישטא. האב איך געטראכט, וואס דארפסטו אנהייבן מיט אים, וועסט נאכקומען אליין, וועסטו שוין זיין. און דארטן וועט מען זען. און חיה ריבה? אויף דעם. האט זי זיך נישט געריכט, נאר דאס וואס יענע איז פריער אזוי שטיל אין שטוב ארום געגאנגען, איז איר איצט פארדאכטיגער געפאלן, האט זי אפגעקערט די אויגן און אנגעהויבן ווייך. מען קען דאך נישט אזוי, אבי געלאפן. וועסט קומען דארט, וועסט אנהייבן אם ירצה השם פארדינען עפעס, וועט חיה ריבה אויך אריבער קומען. אפגעזאגט און גרייט געווען צו ווארטן ביז ער וועט זיך איבערטראכטן, נאר ער האט נישט געטראכט, וואס מיינסטו מאמי? וואס הייסט איך וועל זי איבערלאזן דא אליין? איך זאג דאך דיר, חלילה נישט אויף לאנג, און ווידער האסט דאך שוין געזען אז זי קען אויסקומען אן דיר, נישקשה, זי וועט נישט פארלוירן גיין. ער האט זיך אויפגעהויבן. איך בעט דיר מאַמע, הערסט, איך זאָג דאָך גאָרנישט! בײַ לײַטן אָבער װאָלט מען נישט געברענט נאָך אַזאַ װײַב. הער אױף! אַזױ? האָט זי אים אָנגעקוקט אױפֿס נײַ, געװאָרן אַ זיס לעבן גאָר. װאָס מײנסטו, זאַוול? דו קלײַבסט זיך װידער מיט איר װאױנען? גארנישט הא? איך וועל זי דא אליין נישט לאזן מאמע, הערסט? און אויס! אזוי? איז ווילסטו מיר די חרפה מיטשלעפן מיט זיך אז איך זאל דארטן אויך באגראבן זיך פון שאנד? און אז די שטאט זאל טייטלען מיט די פינגער ראשעס שנור? באגראב מיך דא און שוין! ער איז געשטאנען א פארלוירענער, געפלאנטערט מיט דער צונג, ס'וועט קיינער גארנישט וויסן. וואס איז? דו וועסט פארמאכן לייטנס מיילער? וויי איז מיר, מען זאל זיך פון אן אייגן קינד נישט קענען ראטעווען? זיין קול איז ווידער שטייף געווארן. האסט נישט וואס צו רעדן. אז איך וועל פארן, וועט זי מיטפארן. דו מעגסט עס זאגן דעם טאטן אויך, איך וועל אהיים קומען און זי מיט מיר. די מאמע האט זיך אויפגעשטעלט, איז הערזשע זאוול. ביז איצט האט מיר דאס הארץ געפלאצט, האב איך געטראכט, כ'ווייס, אפשר וועל איך אים נאך ראטעווען, געטראגן טעפלעך, גע'גנב'עט געלט, דו הערסט? גע'גנב'עט געלט פון טאטן, איך זאג נישט עס איז דיינס, האסט מיט דיין שווייס פארדינט, נאר איצט עס מוז א סוף נעמען, דא האסטו דיר דאס דייניקע און ווייטער קען איך גארנישט טון, זי האט ארויסגעשלעפט א טיכל אסיגנאציעס, אויפגעבונדן אויפן טיש פאר אים, געוויינט און צוגעשאקלט מיטן קאפ, דאן מיטן ברעג פון טיכל די אויגן אויסגעווישט, געדענק זאלסט נישט חרטה האבן, און איז ארויס. צוויי וואכן נאכאנאנד האט זיך געצויגן דאס ווארטעניש, און אין די טעג און נעכט פון די צוויי וואכן האט זאוול פון זיין אייגן לייב געגרייט א פאנצער ארום זיך, א שוץ פאר דעם וואס דארף אנטקעגן קומען, פון די קינדער טעג דערמאנט זיך אין דער גרויסער שריפה ווען מען האט דערנאך גענעכטיגט אין א שטאל און זיך געשלעפט צום רב נאך ברויט וואס מען האט געטיילט פאר די נשרפים, פארגעשטעלט זיך די הוילע שווארצע שטיינער פון דער אפגעברענטער שטאט און איינגעקריצט אין זיך אז דארט איז גארנישטא. אין רעגנדיקע נעכט וועט ער זיך וואַלגערן אויף שטיינער און ציטערן פֿון קעלט און קראַנק ווערן און אויסגיין פֿון הונגער אויף דער גאַס. דאַן ווײַטער זיך גערוקט. אַ ציטערדיקער צוגערוקט זיך צום געדאַנק, אַז דאָרט, אויך דאָרט, וווּ ס'איז דאָס ווײַסע הויז געשטאַנען, שטאַרצט אַ שוואַרצער קוימען בלויז אַרויס פֿון שוואַרצע ציגל. אויך דאָס אַרײַנגעשטאָכן אין זיך ווי אַ נאָדל, אײַנגעדרייט זיך און ווידער אויסגעגליכן זיך. ער איז אויף אַלעם גרייט, ווײַל הינטער אַלעם דעם, פֿאַרגראָבן אין אַ טיפֿעניש, פֿון וועלכן ס'איז אַ מורא גאָר צו טראַכטן, קוועלט אַרויס אַ פֿרייד, אַן אױסלײזונג. עס שלאָגן זיך אַרױס פֿאַרלאַנגען און טראַכטונגען, װאָס דריקן אױף דעם אָטעם מיט דעם ליכט און צוזאָג, װאָס אין זײ, נײן, בעסער נישט צו טראַכטן גאָר, אַזױ האָט ער געגרײט זיך, אױבנאױף אַ פּאַנצער צו באַשיצן די װוּנדן, װאָס ער האָט אַלײן אין זיך געשלאָגן, און זײ בײדע, דער דעם פּאַנצער און די וווּנדן, בלויז אַ שילד אויף צו פֿאַרשטעלן די ווײַטע פֿרייד, וואָס האָט געקוועלט אין דעם באַגרעבעניש. ביז ענדלעך האָט ער נישט געקאָנט מער שווײַגן און איין מאָל אין אַ נאַכט אַרויסגערעדט אַזוי, פֿון דער ענגשאַפֿט, פֿון די פֿרעמדע טעג און נעכט, װאָס די חיות-רעות האָבן מיך געפּלאָגט און פֿאַרגראָבן מײַן נשמה אין אַ שװאַרצער נאָרע און געװאָרגן דאָרטן מיט זײער מיִעסן גערוך, פֿון דער פֿינצטער נעם איך װידער צו מײַן הײם, מײַן פֿאַרברענטע, מײַן פֿאַרטיליקטע, נאָר ליבע הײם. וויסטער הונגער גייט ארום איבער דער ערד, און דער טויט אין אלע לעכער פויזעט אום. אויף די הוילע אפגעברענטע שטיינער פון מיין היים פאלט א קאלטער רעגן אין דער נאכט, און עס וויינען מענטשן אויף די שטיינער אין דעם רעגן. אבער בעסער אויף די שטיינער אין דעם רעגן איידער אין דעם פרעמדן בעט. ווי אַ וואָרעם איז מײַן האַרץ געלעגן אין דער ערד, איצטער פֿליט עס ווי אַ פֿויגל צו דעם הימל. ווי אַ פֿויגל פֿליט מײַן האַרץ איבער די שטיינער, איבער שוואַרצע קוילן פֿון אַ שׂריפֿה, איבער מענטשן און געוויינען אין דער נאַכט. אָבער בעסער זײַן אַ פֿויגל איבער חורבֿות, איידער זײַן אַ וואָרעם אין דער ערד. נישט אנגעשריבן, נישט קיין פען געטונקען, אפילו אויף די ליפן די ווערטער נישט געבראכט, נאר ליגנדיג אזוי פאר זיך אליין ארויסגערעדט, און ס'איז געווען גענוג. וואס מען דארף נאך? און ער האט שוין געוואוסט ער וועט זיין שטארק און גרייט אויף אלץ וואס זאל נישט אויספאלן אויף אים. און ווען ער איז ביינאכט געלעגן און געשמידט אויף זיך דעם פאנצער, האט חיה ריווע אויך פאר זיך געטראכט, אוועק פון דאנען וואו קיינער קען זי נישט אזא און ס'וועט פארגעסן ווערן, און ווי עס זאל נישט זיין, פאר מענטשן איז ער דאך א מאן, און ווער קען וויסן, אפשר דארט וועט אים אוועק דאס משוגעת, און וועט ער אנדערש ווערן, וועט ער פארן מויל נישט ברענגען, נישט ער. און אפשר איר באשערט נאך אויפגעריכט צו ווערן? זי הערט זיין שווייגן, ווייסט זי, עפעס איז מיט אים, און בעט זיך, טאטע זיסער, זאל עס נאר צום גוטן זיין. אזוי האט עס פאסירט אז איינמאל אויפדערנאכט איז זאוול מיט א שווערן פאק ארויסגעקראכן פון וואגאן, און דארט וואו ס'האט געדארפט זיך אויסשפרייטן דער ווייסער בנין פון וואקזאל איז פאר די אויגן געווען א פוסטקייט און ס'האט אויף דער פוסטקייט זיך אנגעשפארט דער גרויסער שטיינערדיגער הויף ארויף ביז צו דער בריק. איז דאס געווען די ערשטע פייל אין זאוול'ס פאנצער, האט ער זיך געמאכט נישט זעענדיג און אנגעהויבן גיין איבער די רעלסן מיט אלע גלייך אהין ביז צו דעם ארט וואו ס'איז אמאל א גאס געווען, די אויגן איינגעגראבן אין דער ערד אויס מורא פאר א נייער פוסטקייט, און זיך געשלעפט אין טריט פון די וואס פאר אים. אָבער גנבֿיש דאָך האָט זיך דער בליק אַ כאַפּ געטאָן צו בערגלעך ציגל און צו גראָז, וואָס וואַקסן אויפֿן ציגל. האָט ער זיך פֿאַרשעמט פֿאַר זיך און פֿאַר דעם פּאַנצער, וואָס ער האָט געגרייט, און מיט אַ מאָל די אויגן אויפֿגעהויבן. וווּ-נישט-וווּ איז אויפֿן וועג אַ הויז געשטאַנען.

געסאָפּעט שפּאַנענדיק אונטערן פּאַק און נישט באַמערקט, װי עס גײען אײנציקװײַז אַװעק די לײַט, װי חיה־ריװע בלײַבט פֿון הינטן און װי טיפֿער ס'װערט אַרום די שטילקײט. ערשט װען װײַט איבער דער פֿעסטונג, איז נאָך אַ פֿעסטונג דאָ? האָט ער דערזען הענגענדיק אַ גרױסע רױטע זון, האָט ער זיך אָפּגעשטעלט, זיך צוגעהערט און האָט דערהערט, מען רופֿט אים, אומגעקוקט זיך, ערשט חיה-ריווע שלעפּט זיך מיטן קינד אין מיטן פעלד און רופט אים מיט די הענט. ווי קומט זי אין אַ פעלד אַריין? האָט ער גענומען ווי אַ דריידל דרייען זיך אַרום, ערשט דאָ איז שוין דער טייך. האָט ער זיך צוגעקוקט און נישט פאַרשטאַנען, נישט דערקענט דאָס פרעמדע אָרט. נאר דא האט ער א הויז באמערקט און ס'האט אים אויסגעדאכט ער קען דאס הויז און דא דערנעבן דארף דער הקדש זיין אליין אבער האט זיך דאס הויז גענורעט אין דער ליידיגקייט אליין ביים טייך אינמיטן פעלד און הימל און ס'האט זאוול דעם פאק אראפגעלאזט דעם רוקן אויסגעגלייכט און ווייט ארום געשיקט זיין בליק האָט ער דערזען אַ רױטן אָפּגלאַנץ אױף די װאַסערן פֿון טײַך און גרינע װערבעס און בלױען הימל איבער פֿרײַער לײדיקײט און שטילן טאָג, װאָס האָט זיך װײַט אַרונטער שױן געטונקט אין רױט, און ס'איז אים קלאָר געװאָרן. מיט אַ מאָל דערפֿילט איז ברעכן זיך די קניען פֿאַר די אױגן ציט אַ נעפּל, און אָט-אָ פֿאַלט ער. אבער ס קומען אונטער טריט ס'איז חיה-ריווע דא, און מיט אומענטשליכן מיט ווילדן צוואנג האלט זאוועל איין דעם יאמער און ער גלייכט זיך אויס. איין בליק אויף אים, איין קוק ארום, און שטאט פון אים רייסט אויף דאס יאמערן פון איר, און הויך און ברייט צעגיסט זיך עס ארום, ס'איז נישט דער יאמער פון א מענטש וואס וועקט אין טרערן אויס א וואונד פון אויפגעריסן לייב, נאר גאט'ס א ווילד געשאף וואס האט זיך אויפגעכאפט פארן נאכט געפענג און מיטאמאל דערזען די ערד צעשפאלטן פאר די טריט מיט שווארצקייט פון א תהום און יאמערט אין דעם תהום אריין די שרעק פון אונטערגאנג. אַזױ האָט זי געװאָיעט. אָבער זאַװל האָט שױן אָנגעטאָן דעם פּאַנצער אַרום זיך, געשטאַנען הינטער איר, געגלעט מיט ציטערדיקע הענט, מען דאַרף נישט װײנען. מען דאַרף נישט װײנען, חיה-ריװע! און די צײן האָבן געקלאַפּט, און מיט פֿאַרביסנקײט די אױגן אײַנגעשטאָכן אין דעם װיסטעניש, װאָס איז געװעזן שטאָט. האָט ער געפֿילט, ווי שטראָמט זײַן אייגענער פֿאַרשטיקטער יאָמער פֿון די פֿינגער, וואָס גלעטן איר דעם קאָפּ, און האָט געברומט פֿאַרביסענער, מען דאַרף נישט וויינען. לאַנג אַזוי, אַ צײַט אַזוי, ביז ס'האָט די זון אין רויטקייט זיך אַראָפּגעזעצט, איז חיה-ריווע שטיל געוואָרן, דאַן די אויגן אויפֿגעהויבן און אָן אַ קול געפֿרעגט, וואס וועט מען איצטערט טון? און זאוול האט געענטפערט, מען וועט גיין. מען איז געגאנגען איבער פעלד, וואו שטיקער פוילע ברעטער פון טראטוארן און פון הייזער האבן אנגעצייגט די גאסן, און ס'האבן זיך אין בלייכן אוונט-שיין געזען אי שטיקער האלץ, אי ציגל, אי דער שטיין פון פונדאמענט. באַלד האָבן זיך באַוויזן הייזער פֿון דער ווייט. נאָך פֿריִער נאָך, אַליין, אין מיטן ליידיקייט, האָט זיך אַ הייב געטאָן די גרויסע שטיינערנע זעקס-עקעדיקע שול, און מיטן דאַך, וואָס האָט זיך קיילעדיק און שפּיציק אויפֿגעהויבן צום לעצטן מאַטן גאָלד אין וואָלקנס, האָט זי אויסגעזען, ווי זי וואָלט אייביק דאָ אַן אָפּגעזונדערטע געשטאַנען און ווייט פֿון אַלעמען. איז זאַוול שטיין געבליבן, אַ סקרוך איז אים אַריבער דורכן לייב, אויף נאָך אַ ווייל, און ס'איז אים איינגעפאַלן, ער איז ווי די שול אַליין. אַ שטיינערנער, אַ שווערער שטייט ער אויך אין מיטן וויסטעניש, אַן אָפּגעזונדערטער פון אַלעמען, און ער וועט אויסהאַלטן ווי דאָ די שול. גענומען שנעלער גיין צו הייזער, און מענטשן זענען אנגעקומען, אויסגעפרעגט זיך, אנגעוויזן וואו ס'האלט זיך אויף דער טאטע, און אין וועלכע בתי מדרשים עס איז נאך פלאץ פארהאן פאר די וואס אן א היים. אז ס'איז געווארן נאכט, און חיה-ריבע האט דאס קינד אוועקגעלייגט אין ווייבערשטיבל אויף א באנק, איז זי אראפ א קוק טאן וואו איז זאוול. האָט זי אים געזוכט אין פֿאָדערהויז און אין בית-מדרש און אין דרויסן, נאָר זאַוול איז אַוועק. איז זי געבליבן אויף די טרעפּלעך דרויסן, געקוקט ווי ס'גייט אַרום די יונגע לבֿנה און געוואַרט. און זאַוול איז געגאַנגען גנב'ענענדיג זיך מיטן בוליוואר, און ס'האט דאס הארץ אים ענגער זיך געשטיקט מיט יעדן טריט וואס האט דערנענטערט צו דעם פלאץ, צו יענעם פלאץ וואו ס'איז געווען, און אפשר איז נאך דא, דאס הויז. דערזעענדיג די גרוי געשטאלט אין טונקל האט ער פריער דעם קאפ אוועקגעדרייט געשפרייזט נישט קוקנדיג ביז ער איז צוגעגאנגען נאענט און שטיין געבליבן ס'איז דא פארקלאפט די לאדענס מיט די טירן א פינסטער שטייט עס אבער נישט גערירט געווארן ס'איז דא האט ער גענומען ווייטער שפרייזן, כלומר'שט צופעליג זיך אפגעשטעלט א ווייל, און איצטער דארף ער ווייטער גיין. איז גייט ער ווייטער, אבער אינעווייניג שפארט עס שוין מיט גאווה און פארביסנקייט און ס'זינגט ארויס. האָסט מײַן אײגן הײם פֿאַרברענט און עס אָפּגעמעקט פֿון דר'ערד, שפּאַר איך אָן מײַן מידן קאָפּ דאָרט, װוּ אַלע אָן אַ הײם, אָן אַ הײם און אָן אַ דאַך, בין איך דאָרטן, װוּ איך בין. האָסטו פּוסט און װיסט געמאַכט אַלע װעגן אַרום מיר. שטײ איך, װי אַ האַרטער שטײן אין דעם װיסטעניש אַלײן, אין דעם װיסטעניש אַ שטײן, בין איך דאָרטן װוּ איך בין. האָסטו שפּיזן גיפֿטיקע מיר אין האַרץ אַרײַנגעשיקט, האָב איך מיר דאָס האַרץ פֿאַרשטיקט. כאָטש דאָס בלוט פֿון דאָרטן טריפֿט, אָבער מיטן סם אין האַרץ בין איך דאָרטן װוּ איך בין. קעלט און הונגער, פּײַן און בלוט, אַלץ האָסטו מיר צוגעגרײט, בין איך אויף דעם אלעם גרייט, און איך גיי צום שווארצן טויט, גייענדיג אנטקעגן טויט, בין איך דארטן וואו איך בין. אזוי האט עס גערעדט פון אים, און ס'האט מיט יעדן ווארט זיין טראץ זיך פעסטער אנגעשלאגן אין דער ערד. נאר ווער איז דער, אנטקעגן וועמענס בייז ער שטעלט זיך עס מיט אזא גאווה און פארביסנקייט, האָט זאַוועל נישט געטראַכט און נישט געוואוסט. דאָס גאַנצע יאָר דערנאָך, ביז וואַנענס פרעמדע מיליטער איז אָפּגעטראָטן און נישט צוריקגעקומען מער, האָט זאַוועל געלעבט אין אַ פאַרשיכורונג פון שווערער מי. אַריינגעוואָרפן זיך אין אַרבעט מיטן אימפּעט פון אַ שלעגער אין גערענגל, וואָס. גייט אויף בייצוקומען, און אז דאס געפיל פון בייקומען האט שוין מיט שטאלץ באפארבט די מידקייט פון דער מי, איז מי אליין געווארן א באפרידיקונג. צוערשט געשלעפט פון צווישן חורבות אפגעברענטע קלעצער, ברעטער, שטיין, צו דעם באראק, וואס מ'האט גענומען אויפשטעלן דערווייל פאר די וואס אן א היים. געשלאגן טשוועקעס פון אנהייב אין די זעלבע אפגעברענטע ברעטער און דערנאך וואס ס'האט זיך שוין געמאכט א האנט געווארן ביי יעדן הויז וואס מ'האט פארריכט אדער געבויט, און אז דער טעסלער האט אים צוגעלאזט צו דער מלאכה האט שוין דער מולער אויך גערופן אים צו הילף. און זאַוול האָט געגראָבן און געהובלעוועט, געטונקט, געקאַלכט און זיך גענערט פֿון שיסל זופּ מיט ברויט, וואָס מע האָט געטיילט אין קיך ביי קהל. אין מיטן אַלע מלאָכות אָפּגעלאָזט און זיך געשטעלט פֿאַר אַ משרת אין דער קיך, געשפּאַלטן האָלץ, געטראָגן וואַסער, אומגעגאַנגען מיטן קעסעלע געקעכץ באַטייליקן די חולאים אין די בתי-מדרשים און די הייזער, ביז וואַנען ס'איז א איד געקומען ערגעץ פון דער פרעמד און זיך גענומען צושארן צו דער קיך. האט זאוול חיה ריווען געלאזט ביים קוימען אין דער קיך דעם פרעמדן איד ביים קעסעלע ארומצוגיין איבער די הייזער, און אליין ווי פריער גענומען ארבעטן אויף אלע כלים. איז אוועק אזוי דער זומער, אוועק דער ווינטער אויך. פון אלע די וואס זענען גלייך מיט אים אהיים געקומען האט שוין קיינער נישט גענעכטיגט אין בית מדרש, אוועק אין הייזער האלב פארריכטע אין באראקן און געלאזט דאס פלאץ פאר אנדערע וואס, וואס האבן שוין אליין צוביסלעך גענומען זיך ארויסרוקן און ווידער אנדערע אריינלאזן. דער איינציגער זיך נישט צו רירן איז געוועזן זאוול. און צי די שכנים האבן זיך געביטן, צי דאס ווייב אפילו האט זיך באזעצט אין קיך פאר א קעכן, ער איז אלץ געבליבן, און ס'איז נישט אים, נישט קיינעם איינגעפאלן אנדערש.

און גרייט פאר אלעמען ווער ס'דארף אים האבן, און וואו זאל ער דען נעכטיגן אז נישט אויף דעם בית מדרש באנק, אליין פאר אים איז דאס אלץ אפשר נישט געוועזן אזוי פראסט און גארנישט אן כוונה האט ער זיך געהאלטן אין בית מדרש זיך אויסגעהיט וואס לענגער נישט צו דארפן זיין מיט איר. און אויב דער שטאט איז ניחא איז עס אים אוודאי ליב, כאטש חיה ריווען איז עס גארנישט ליב געווען. זי האט געפרואווט אפילו איינמאל אנדייטן אז ביידע, ער און זי, זיי וואלטן נישט געווען קיין פרעמדע אין דעם ווייסן הויז און נישט די איינציגע וואס קלייבן זיך אריין אין פרעמדע הייזער, האט ער זיך אנגעכמורעט, האט זי דאס פארשלונגען און נישט געבראכט מער פארן מויל. און גוט האט זי געטון, ווייל ווען מ'האט אנגעהויבן שפעטער מורמלען אז ס'איז גלייכער אן אנדערער דאס פלאץ אין קיך אוועקגעבן אנשטאט אזא ווי זי, און זאוול האט געטראפן חי' ריווען א פארווענטע און פארשטאנען אז עפעס איז אהער דערגאנגען, האט ער אנגעהויבן אפטער אריינקומען אין קיך און סארווערן און וואסער טראגן, ביז ס'איז געווארן שטיל. אויך דא איז עס געווען די מאמע וואס איז די ערשטע צוגעקומען מיט דער טענה און דעם זון גע'חנפ'עט מיט'ן כבוד וואס זי האט פון אים אז מ'האט איר צוגעטיילט דאס שענסטע ארט אין ווייבער שול און נאר די שנור פארפינסטערט איר דאס לעבן. האט זאוול זי א פרעג געטאן, פון וואנען ווייסט מען עס? וואס מיינסטו, מענטשן ווייסן שוין? האט זי זיך אויסגעדרייט, האט ער זי שארפער אנגעקוקט, פארשטאנען, און געזאגט, האסט דאך אליין מסתמא אלעמען דערציילט. זי האט געלייקנט, זיך צעוויינט פאר אים און אפגעטראגן. האט ער געוואוסט אז דאס האט זי זיך אויסגערעדט דאס הארץ פאר שכינות און פאר ווייבער אין דער שול, און האט געטראכט, איר טוט דאך אויכעט וויי דאס איריקע ס'טוט וויי. און אז די פרעמדע זעלנער זענען אפגעטראטן אויף אן אמת און מישא איז צוריקגעקומען הויך און ברוין מיט אומעטיגע אויגן האט ער געטראפן זאוולען שלעפנדיג אן עמער וואסער און אים ארומגעכאפט און זיך געקושט מיט אים און אז מען האט די ברעטער אפגעריסן פון די טירן ארויסגעשלעפט דאס מעבל פונעם קעלער און עס אויסגעשטעלט און ביידע האבן מיטאמאל דערפילט א ליידיגקייט, א שרעקעדיגע ליידיגקייט אין שטוב, האט מישא אויפן קול א טראכט געטאן, אט ווייסט איר גאר, מיר וועלן דא ארייננעמען אפאר געלעגערס, און ביז וואנען א שפיטאל וועט פארטיג ווערן, האלטן דא אפאר חולאים, וואס? און אַז אויך זאַוול האָט עס אײַנגעזען, און בײדע זײַנען זײ געבליבן זיצן שטיל, איז אױסגעװאַקסן מיטאַמאָל פֿאַר אים דער ברײטער תּהום, װאָס האָט זיך אױסגעשפּרײט פֿון זײַנע יונגע יאָרן ביז צו אים, דעם מאַן אַצינד, און ס'האָט גענומען אױפֿטאָגן אַ זין אין דעם, װאָס איז. אָט זיצט דאָ מישאַ, שױן נישט מישאַ מער, דאָס ווייסע פּנים פֿון יונגן דאָקטער איז פֿאַרבליבן אויף די זומערדיקע וועגן, וואָס ליגן אויסגעברענט פֿון פֿײַער ביזן שוואַרצן גרונט, און דאָ איז אַ ברוינהויטיקער, אַ טונקל-בערדיקער און הויכער מאַן, און ס'קלינגט מיט ברוסטיקייט זײַן קול. דערמאָנט זיך זאַוול אויך, ווי שוואַרץ-באַוואוקסן איז זײַן אייגן פּנים,

צוויי שווארצע מענער מיט דער לאסט פון שטומען צער, זיי גארטן זיך מיט כח אן און קלייבן זיך אנטקעגן גיין דער לייד, סוף פון זייט איינס, קאסעט פֿיר.